הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קיף ל ז. אונז האמיר געהאט שוין אפאר בלעטער אז ס'געפאלט אויס די אכטע טאג שבת, מילא איז דוחה שבת. ברית מילה איז דוחה שבת. יעצט וועלן מיר רעדן וואס טוט זיך א מענטש האט געמאכט א טעות, ער האט גע'מל'עט א קינד וואס מ'דארף מל'ן פרייטאג, ס'האט געמאלעט שבת, אדער א מענטש האט געמאכט א טעות ער האט געמאלעט א קינד וואס מ'דארף מאלן זונטאג שבת, סתם אזוי אז ס'געפאלט נישט אויס די אכטע טאג איז חילול שבת. ס'געווען א מחלוקת תנאים אז א מענטש איז מחלל שבת ער וויל טון א מצוה, ער איז געווען טרוד צו טון א מצוה, אדער ער האט געמיינט ער טוט א מצוה, צו דארט איז אויך דא די חיוב חטאת, צו דארט איז אויך דא א חיוב חטאת, מען לערנט דאך ארויס, חטאת לערנט מען ארויס, א מענטש טוט אן עבירה לערנט מען ארויס פון עבודה זרה, איז די שאלה איז, צו ווען א מענטש טוט א מצוה, ער וויל טון א מצוה, איך הער נישט? ער מאכט א חבורה, ער מאכט, ער מאכט בלוטן. זאגט די הייליגע משנה מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחר השבת, איינס איז געבוירן געווארן מוצאי שבת און די ברית דארף מען מאכן זונטאג, ואחד למול בשבת איינער איז געבוירן געווארן פאריגע וואך שבת און די ברית מאכט מען שבת. למעשה ושכח ומל של אחר השבת בשבת ער האט זיך אויפגעטוישט מיט די בעיביס די די די די די ברית מילה וואס מען דארף מאכן זונטאג האט ער געמאכט שבת איז האלט יעדער איינער אז ס'חייב חטאת ער האט מחלל שבת געווען ער האט געמאכט א חבורה אפילו ער איז געווען טרוד. בדבר מצוה, דף קיף ל ז, די משנה. אפילו איז געווען טרוד בדבר מצוה אבער למעשה האט ער דאך נישט געמאכט קיין שום מצוה, ווייל מען מאכט א ברית די זיבעטע טאג, איינער האלט מיט? אז מען מאכט א ברית די זיבעטע טאג איז נישט קיין מצוה? וואס טוט זיך אחד למול בערב שבת איינס איז געבוירען פרייטאג מען דארף מאכען די ברית פרייטאג ואחד למול בשבת ושכח ומל את של ערב שבת בשבת ער האט גע'מל'עט די פרייטאג'דיגע קינד האט ער גע'מל'עט שבת איז ס'איז אויך נישט דוחה שבת נאר א ברית בזמנו איז דוחה שבת אבער למעשה האט ער געטוהן דא א מצוה. ס'דא א חיוב ברית, איז בה דא איז א מחלוקת תנאים, ר' לעזער האלט מיט דעם אלעם חייב חטאת, אפילו ער טועה בדבר מצוה, למעשה האט ער געמאכט א מצוה, אבער מיט דעם אלעם זאג איך אז וואס? ס'פטר'ט אים נאכנישט פון א קרבן, ער איז חייב חטאת, ור' שיע פוטר וויבאלד ס'איז געווען טועה בדבר מצוה, איז. רב הונא מתני חייב, רב הונא לערנט אזוי ווי אונז האמיר געלערנט אין די משנה, אז אויב ער האט זיך טועה געווען און גע'מל'עט א קינד וואס מ'דארף מאכן זונטאג די ברית, האט ער געמאכט שבת, האלט יעדער חייב. רב יודא מתני האלט לערנט אנדערש, ער לערנט פטור. טייטש ער לערנט. ניין, ער לערנט אזוי. די די די אויב ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמאכט די פרייטאג'דיגע ברית שבת, דעמאלטס האלט יעדער פטור, אפי' ר' לעזער. די מחלוקת איז א זונטאג'דיגע ברית צוריקגערוקט אויף שבת. נאכאמאל, האבן מיר צוויי וועגן וויאזוי מען לערנט. ס'דא וואס לערנען א זונטאג'דיגע ברית האלט יעדער חייב, רב הונא מתני חייב. און די מחלוקת איז ווען ער ווען ער גענומען דעם ערב שבת דעם פרייטאג און גערוקט אויף שבת ורב יודא מתני פטור גייט די גמרא ברענגען א ראיה צו יעדן איינעם און לאמיר קודם זען אזוי ווי אונזער גירסא פון אונזער משנה רב הונא מתני חייב און איך האב א ראיה א מפורש'ע ברייתא דתניא, אמר ר' שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר' לעזער ור' שיע על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בשבת ואחד למול אחר שבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת וואס יעדער וועט דעמאלטס האלטן אז ס'איז חייב, ר' שיע וועט אויך האלטן אז ס'איז חייב, וויבאלד האסט למעשה נישט געטון קיין שום מצוה. האסט צוריק געריקט א ברית אויף די זיבעטע טאג? על מה נחלקו ווען קריגן זיי זיך על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של ערב שבת בשבת למעשה האסטו געטוהן דא א מצוה ווייל אז דו נעמסט א אז ס'גייט דורך אכט טעג האסטו נישט געמאכט קיין ברית איז די ניינטע טאג דא א מצוה איז די צענטע טאג דא א מצוה. איז דעמאלטס האלט ר' לעזער מיט דעם אלעם חייב חטאת און ר' שיע פוטר. די גירסא האבן אונז געהאט אין די משנה. גייט די גמרא מסביר זיין אויף וואס טאקע קריגן זיי זיך. שניהם ביידע ר' לעזער מיט ר' שיע לא למדוה. זיי לערנען נישט ארויס די גאנצע חיוב חטאת אלא מעבודה זרה, פון עבודת כוכבים. אז די תורה זאגט ווען א מענטש דינט עבודה זרה בשוגג ברענגט ער א ברענגט ער א קרבן. און ר' לעזער סבר ר' לעזער זאגט איך מאך א היקש.

יעדע מאל דו טוסט אנדערש ווי די תורה האט געזאגט איז חייב, ר' שיע זאגט ניין, התם ביי עבודה זרה דלאו מצוה האסט נישט געטון קיין מצוה וועגן דעם איז דא א חיוב חטאת, הכא אבער ווען דו נעמסט א בעיבי וואס דו דארפסט מאכן א ברית פרייטאג און דו האסט טועה געווען האסט געמאכט יעצט שבת האסט דאך למעשה מקיים געווען א מצוה מיט דעם, די תורה איז נישט מחייב קיין חטאת ווען מען טוט א מצוה. דאס איז די גירסא פון אונזער משנה. לאמיר זעהן רב יודא מתני פטור, רב יודא האלט אז אויב מען מאכט א ברית ערב שבת און שבת האלט יעדער פטור, דתניא אמר רב מאיר לא נחלקו, ר' לעזער ור' שיע על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בערב שבת, רב מאיר זאגט אז די צוויי הייליגע תנאים ר' לעזער מיט ר' שיע קריגן זיך נישט, נח הערסט ביז דא? ס'איז א גרינגע גמרא, קום קום וועסט מיטהאלטן. קען דיך נישט זען דארט. אז וואס ער נעמט א ברית וואס דארף מאכן פרייטאג, און ער מאכט עס שבת האלט יעדער אז וואס אז ער פטור, וויבאלד ער האט געטון א מצוה, ער האט דאך געמאכט א ברית אויף א קינד, טאקע נישט דוחה שבת, אבער ער האט געמאכט א מצוה. על מה נחלקו ווען קריגט מען זיך על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול לאחר השבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את שלאחר השבת בשבת אז דאן איז רבי אליעזר מחייב חטאת רבי אליעזר האלט אז למעשה איז נישט דא קיין מצוה אז די א ברית וואס מ'דארף מאכן זונטאג און די רוקסט עס צוריק אויף שבת כ'הער נישט וואס? אבער רב שיע האלט וויבאלד האסט דיך טועה געווען בדבר מצוה האסט געמיינט די טוסט א מצוה ושניהם לא למדוה אלא מעבודה זרה. און די גמרא איז מסביר אז ביידע לויט די גירסא שטימט זייער פיין. רבי אליעזר סבר ב כעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים אמר רחמנא לא תעביד וכי עביד מיחייב הכא נמי לא שנא אפילו האסט געמיינט דו טוסט א מצוה למעשה האסטו דאך נישט געטוהן קיין מצוה, איז אזוי ווי עבודה זרה, ווען דו וואלסט ווען געטוהן א מצוה איז דאך עס נישט אזוי ווי עבודה זרה, ווייל עבודה זרה איז נישט קיין מצוה, און רב שיע האלט מיט דעם אלעם אפילו האסטו נישט געטוהן קיין מצוה, האסט גענומען א ברית פון זונטאג און גערוקט אויף פאראויס, התם לא טריד במצוה, הכא טריד במצוה, ביי עבודה זרה מיינסט אפילו נישט אז דו טוסט א מצוה. איז האמער דא צוויי ברייתות, צוויי וועגן, און גייט די גמרא ברענגען א דריטע וועג, תני רבי חייא, רבי חייא לערנט אומר היה ר' מאיר לא נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל של ערב שבת בשבת שהוא חייב, יעדער האלט גאר אז פרייטאג. כ'הער נישט. א פרייטאג'דיגע ברית וואס דו רוקסט אויף שפעטער איז חייב. אזוי ווי די ערשטע גירסא. על מה נחלקו על מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת האט גענומען די זונטאג'דיגע ברית און צוריקגערוקט אויף שבת, אז רבי אליעזר ער האלט אז ס'איז חייב, און רבי יהושע האלט אז ס'איז פטור. נאכאמאל. כ'הער נישט. א שפעטערדיגע ברית. האט גענומען א ברית פון פרייטאג און גערוקט אויף שבת, האלט יעדער אז ס'איז חייב. נו פרעגט די גמרא דאס פארשטיי איך נישט, השתא רבי יהושע סיפא דלא קא עביד מצוה, אז דו זאגסט רבי יהושע האלט אז מען נעמט א ברית מען דארף מאכן זונטאג, און דו ביסט זיך טועה דו מאכסט עס אויף שבת, איז פטור פארוואס ווייל ער מיינט ער טוט א מצוה, איז רישא דקא עביד מצוה מחייב? ענפערט די גמרא, אמרי דבי רבי ינאי, רישא רעדט זיך כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת, נאכאמאל דא רעדט זיך דאך ער האט צוויי בעיביס, איינס קומט פרייטאג און איינס קומט שבת ער האט געמאכט א טעות ער האט גענומען די פרייטאג'דיגע געמאכט אויף שבת האלט ווער יעדער איינער חייב ווען ווען ער האט שוין גענומען די שבת'דיגע קינד און שוין גע'מל'עט ערב שבת נאכדעם גייט ער שבת ווייל דלא ניתנה שבת לידחות איינמאל דו האסט שוין גע'מל'עט די קינד פון שבת פארן צייט האסט דאך נישט דא געבליבן קיין שום מצוה צו טון. וואס? ווען דו האסט א קינד וואס דו דארפסט מאכן שבת, און דו האסט דיך אויפגעטוישט, האסט גענומען א קינד פון ערב שבת, געמאכט אין שבת, ביסטו טרוד בדבר מצוה. דו דארפסט יעצט מאכן א ברית, האסט דיך אויפגעטוישט. אבער אז דו דארפסט שוין נישט מאכן קיין ברית יעצט, דו האסט שוין גענומען דעם ברית, און שוין געמאכט פרייטאג, וואס? הא? אפילו אפילו שבת האט שוין געמאכט די בריס נישט ניין איינמאל דו האסט שוין געמאכט דעם בריס און יעצט גייסט נעמען א קינד פון פרייטיג וואס מאטכע ביסט נישט טרוד במצוה ניין מלך איז איין זאך אבער ווען ווען ער האלט נאך פאר די ברית פון שבת לאמיר זאגן ער כאפט קודם בטעות די בעיבי פון פרייטאג און ער מאכט די ברית שבת דעמאלטס קען מען זאגן ער איז טרוד בדבר מצוה ווייל ער דארף יעצט מאכן א ברית סיי ווען ער נעמט דעם שבת דעם קינד פון זונטאג און ער מאכט די ברית שבת איז ניתנה שבת לדחות וויבאלד ער האט נאך נישט ער האט נאך נישט געמל'עט די קינד וואס מ'דארף מאכן שבת, האלט רב שיע ביסט טרוד בדבר מצוה. אמר ליה רב אשי לרב כהנא איך פארשטיי נישט, רישא נמי, למעשה ניתנה שבת לדחות לגבי תינוקות דעלמא, מ'קען זאגן אויפן מוהל, באלד דארף ער גיין צו נאך א ברית, באלד האט ער נאך א קינד, ס'איז דא קינדער וואס מ'דארף מל'ן שבת, מילא, אמר להאי גברא מיהא לא אתיהיב, למעשה ביי דעם מענטש, רש"י אין לו תינוק שזמנו היום, איז ער נישט טרוד בדבר מצווה. האָט מען דאָ דרײַ וועגן וויאַזוי מע קען לערנען די מחלוקת רב לעזער מיט רב שיע. מע הייבט אָן אַ פֿרישע משנה, אַ גרינגע גמרא, עס קען אים מיטהאַלטן זאָגט די הייליגע משנה, קטן נימול לשמונה. געווענלעך ווען דאַרף מען מאַכן אַ ברית? אכטע טאג, ס'איז דא אמאל לתשעה, אמאל מאכט מען די ניינטע טאג, ס'איז דא אמאל עשרה, אמאל מאכט מען עס די צענטע טאג, און אמאל אחד עשר די עלעפטע טאג, און אמאל שנים עשר. לא פחות ולא יותר. ס'קען נישט זיין מ'זאל מל'ן א בעיבי ווייניגער ווי אכט טעג, און ס'קען נישט זיין מער ווי צוועלף טעג. מ'רעדט נישט ווען ס'פילט נישט גוט. סתם אזוי און און הא כיצד. כדרכו ווען אלעס גייט גוט, שמונה.

אויב דו וועסט אנקוקן אז ער איז געבוירן געווארן בייטאג, און וועסט רעכענען די טאג איינס די ערשטן טאג, קען מען עס נישט מל'ן ביי די זיבעטע טאג, איז נימול לתשעה, לייג צו נאך א טאג, די ניינטע טאג, ווייל די ניינטע טאג איז שוין זיכער גוט. וואס טוט זיך בין השמשות של ערב שבת, פרייטאג צו נאכטס, נאך די זעכציג פאר די צוויי און זיבעציג ווערט ער געבוירן, ווען מאכט מען די ברית נעקסטע וואך? פרייטאג קען מען נישט מאכן ווייל קען זיין ס'איז געבוירן געווארן שבת, שבת קען מען נישט מאכן ווייל קען זיין ס'איז געבוירן פרייטאג. קען נאר מאכן א ברית שבת אויב א קינד איז געבוירן שבת, נאר די אכטע טאג, סאו מאכט מען עס זונטאג. וואס טוט זיך יום טוב לאחר השבת אז ס'געפאלט אויס יום טוב זונטאג אזוי ווי ראש השנה? קומענדיגע ראש השנה וועט די אייבערשטער העלפן צו מ'זיין נאמן, ערשטע טאג בלאזט מען נישט קיין שופר ס'איז שבת און זונטאג, ס'איז געבוירן געווארן. נאר אז ס'איז בזמנו. ניין. ניין. איז נימול לאחד עשר, מאך אים די צווייטן טאג, שני ימים של ראש השנה, אז ס'איז דא זונטאג און מאנטאג ראש השנה, איז דעמאלטס נימול לשנים עשר. איז דאס די לא פחות. ולא יותר, דאס איז אלץ געזאגט געווארן ביי געזונטע בעיבי, אבער קטן החולה, א בעיבי וואס פילט נישט גוט, איז קען שוין יא זיין אמאל אז מען זאל מאכן די ברית מער ווי צוועלף טעג, איז אין מוהלין אותו עד שיבריא ביז ער וועט ווערן אינגאנצן געזונט, זאגט די הייליגע גמרא אמר שמואל חלצתו חמה אז די קינד איז געווארן פיבערדיג, און נאכדעם ווערט ער אויסגעהיילט, מאכט מען נישט גלייך די ברית, נותנין לו כל שבעה להבראתו, אז ווען א קינד פילט נישט גוט, מאכט מען נישט גלייך די ברית ווען ער פילט גוט, ווארט מען יעצט זיבן טעג, ביז ער וועט שוין זיין זייער שטארק. איבעיא להו מי בעינן מעת לעת, צו מען דארף ווארטן זיבן גאנצע טעג, אדער עס איז גענוג אפילו א טאג איז האלב הייסט שוין כאילו עס איז תא שמע, דתנא לודא, לודא איז א נאמען פון א חכם, האט ער געלערנט א ברייתא, יום הבראתו, די קינד וואס די, די טאג וואס די קינד ווערט געזונט, איז כיום היוולדו, ווען א קינד ווערט געבוירן פאר בין השמשות, ווען מאכט מען די קומעדיגע וואך די ברית? פאר בין השמשות, אדער מען קען שוין מאכן די ברית צופרי. ווען א קינד ווערט געבוירן אינמיטן טאג דארף ער האבן אכט טעג גאנצע טעג? ניין. איז די זעלבע זאך מאי לאו מיינסטו נישט, מה יום היוולדו לא בעינן מעת לעת אף יום הבראתו, די טאג וואס ער ווערט געזונט דארף איך אויך נישט קיין מעת לעת נאר איך קען גיין יענעם טאג, די טאג וואס ער ווערט געזונט קען איך רעכענען פארן ערשטן טאג, זאגט די גמרא לא. קען זיין מ'זאגט אנדערש פשט אין די ברייתא, קען זיין אז עדיף יום הבראתו מיום היוולדו, דאילו יום היוולדו לא בעינן מעת לעת, אבער אילו יום הבראתו בעינן מעת לעת. טייטש קען זיין די בראי. דתנא לודא יום הבראתו כיום היוולדו לגבי די הלכה אז מ'דארף זיבן טעג. אז פונקט ווי יום היוולדו דארפסטו ווארטן זיבן טעג, אזוי אויך די טאג וואס א קינד ווערט געזונט דארף מען ווארטן זיבן טעג, אבער קען זיין מען דארף גאנצע זיבן טעג, ס'קען זיין יום הבראתו דארף מען יא א גאנצע טאג, על כל פנים מ'זעט נישט פון דעם קיין קיין. למעשה די גמרא איז נישט פושט די בעיה, פסק'נען די ראשונים אז מען דארף האבן גאנצע זיבן טעג מעת לעת אזויפיל פיקוח נפש. יעצט לאמיר ענדיגן די פרק נאך אפאר הלכות, אלו הן ציצין המעכבין את המילה, אויב איז געבליבן אביסעלע הויט, וואס איז פארדעקט די ערלה, זאג איך אז וואס איז כאילו ביסט נישט געמל'עט, בשר די פלייש די הויט החופה וואס דעקט צו רוב העטרה, יא דו האסט די גיד, האסט נאכדעם די עטרה אזוי ווי א קרוין ארום, איז די עטרה דארף זיין אויפגעדעקט, ס'טייטש ווען מ'מל'עט מ'נעמט אראפ די עור הערלה און נאכדעם די פריעה. רוקט מען עס אראפ אונטער די עטרה, די עטרה דארף זיין אפן, אויב דעקט צו הויט רוב עטרה הייסט כאילו נישט געמל'עט, ואינו אוכל בתרומה, א כהן, א ערל, טאר נישט עסן קיין תרומה, נישט קיין חילוק פאר וואסערע ריזען ס'איז, לאמיר זאגן זיינע ברידער זענען געשטארבן, פיין. כהן א ערל קען נישט עסן קיין תרומה, אויב איז געבליבן הויט וואס דעקט צו די עטרה, ואם היה בעל בשר, אויב דער מענטש איז א פעטע מענטש איז אפילו נאכן מל'ן אפילו מ'האט אראפגענומען די גאנצע הויט, די גאנצע ערלה זעהט נאך אויס כאילו ס'איז צוגעדעקט, איז מתקנו מפני מראית עין, דארף מען עס צושניידן אז עס זאל נישט אויסקוקן ווי א ערל. זאגט די משנה, דף קל"ז, מל. ולא פרע את המילה כאילו לא מל אויב האט ער געמאכט מילה אבער ער האט נישט געמאכט די פריעה תוס' פרעגט וואס וויל די משנה דא צולייגן וואס פריעה איז קודם עס איז דא צוויי הויטן קודם מאכט מען חיתוך, יא, מען שלעפט ארויף די בש די עור הערלה, מען שניידט אראפ די הויט. נאכדעם נעמט מען די אינעווייניגסטע הויט און מען צורייסט עס, און מען שטופט אים אראפ אונטער די עטרה אז די עטרה זאל זיין אינגאנצן אפן, נאכדעם וואקסט עס אריין שיין, בלייבט אויפגעדעקט די עטרה. וואס דארף די גמרא זאגן, וואס זאגסטו נאכאמאל ולא פרע? איך האב שוין פריער געזאגט אז אויב. אויב די עטרה בלייבט צוגעדעקט, אמר ר' אבינא אמר ר' ירמיה בר אבא, וואס מיינט רוב העטרה? סתם אזוי וואלט איך געקענט זאגן רוב, אבער דא איז פארשטייט זיך. דאס איז די גיד, ס'איז דא א קרוין, עטרה. יא? די רינג מוז זיין אויפגעדעקט. האט נישט אויף זיך קיין הויט. אבער וואס מיינט רוב? סתם אזוי רוב העטרה האט זיך געקענט זאגן איך קוק אזוי ארום און ארום רוב. זאגט רב אבינא ניין רב רבין רב רב בשר החופה את רוב גובהה של עטרה. אפילו ס'איז געבליבן הויט אויף איין פלאץ. זאגט רש"י לא תימא רוב העטרה דקתני מתניתין רוב היקפה אלא אפילו רוב גובהה במקום אחד איז נישט גוט איז מעכב את המילה זאגט די גמרא ואם היה בעל בשר אמר שמואל קטן המסורבל בבשר א קטן וואס איז פעט, א פעטע קינד, זאגט רש"י, ס'זעט אויס ווי ס'איז צוגעדעקט נאכן מילה, רואין אותו קוקט מען אים אזוי, כל זמן שמתקשה, ווען די גיד ווערט הארט, דעמאלטס ציט זיך אראפ די הויט ונראה מהול, איז אינו צריך למול דארף מען נישט אים מל'ן, ואם לאו, אויב ווען די גיד איז הארט, איז זעהט ער נאך ווייטער אויס ווי ער נישט געמל'עט צריך למול. גייט די גמרא ברענגען א ברייתא וואס מען האט די זעלבע זאך כמעט ווי שמואל במתניתא תנא אז רבי שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול אז ווען מען ווען ער ווערט הארט די גיד און ער זעהט נישט אויס מהול דעמאלט זאג איך צריך למולו ואם לאו אינו צריך למולו. אינטערסאנטע זאך, זיי זאגן ביידע די זעלבע זאך, נאר די שמואל כאפט אן די צד החיוב, ואם לאו צריך למול, און די ברייתא,

דאס איז די לשון פון שמואל. ווען ס'איז מתקשה און עס זעהט אויס מהול דארף מען אבער ואם לאו ס'איז נישט אינגאנצן. עס מוז זיין אביסל הלכות מילה מל ולא פרע תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט המל די מוהל וואס מאכט די מילה אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם מזל טוב מזל טוב שבתי. מען לערנט יעצט אביסל הלכות מילה קומט א ברית. ברענגסט אליהו הנביא דא אין שטעטל. ערשטע ברית? אז שוין געווען דא. תנו רבנן המל אומר ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה. אבי הבן די טאטע פונעם קינד זאגט אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. און אלע מענטשן וואס שטייען דארט זאגן כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה, זאל ער זאל ער זוכה זיין צו תורה און לחופה און למעשים טובים. נאכדעם מאכט מען א ברכה, נעמט א כוס וויין, און מען מאכט אזוי, אשר קידש ידיד מבטן, די אייבערשטער האט געהייליגט, ס'דא מחלוקת וואס מיינט ידיד. רש"י זאגט סגייט ארויף אויף יצחק, תוס' זאגט סגייט ארויף אויף אברהם אבינו, אשר קידש ידיד מבטן, דו האסט געהייליגט די הייליגע צדיקים אברהם אבינו יצחק, האסטו זיי געגעבן די מצוה פון מילה, חוק בשארו שם, אונז האמיר אפאר אות, אונז האמיר אפאר צייכענעס אז אונז זעמיר אידן, אונז האמיר א צייכן מיט תפילין, אונז האמיר א צייכן מיט ציצית, אבער די אלע זאכן זענען א צייכן פון אינדרויסן, נאכדעם דא אין אונזער לייב, אין די שארו, וצאצאיו אין די אייניקלעך פון יצחק חתם האסטו געלייגט א חותם באות, האסטו זיי געגעבן די מצוה פון מילה, חתם באות ברית קודש, על כן בשכר זאת אל חי, לעבעדיגער באשעפער חלקנו אונזער חלק. דא דא צוויי גירסאות וויאזוי מען קען פינטלען, ווי אזוי פינטלט אויס אדער צוה אדער ציוה? אונז זאגמיר צוה אויף א לשון מען בעט דעם אייבערשטן אין די זכות פון מילה זאל מען זוכה זיין אויף ווייטער אבער ס'דא וואס זענען גורס אל חי חלקנו ציוה, ס'טייטש אין די זכות פון, אין די, אין די, אין די זכות פון ברית מילה האט דער אייבערשטער געזאגט אז מען זאל מען נישט גיין אין גיהנום, ציוה להציל ידידות שארנו משחת, שטייט אין מדרש אז אברהם, די אייבערשטער האט עס צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, יעדע מענטש וואס מל'עט זיך, אברהם אבינו זיצט ביי די טיר פון גיהנום, יעדע מענטש וואס איז גע'מל'עט, גייט נישט אריין אין גיהנום. חוץ איינער וואס איז א רשע אייבערשטער זאל אפהיטן ער טוט עבירות און ער גייט מיט א גויה איז דעמאלטס קומט מען מען זוכט אויף די ערלה און מען שלעפט אים ארויף צוריק די ערלה אויף די ברית און מען ווארפט אים אריין אין גיהנום אבער א ערליכע איד איינער וואס איז געמאלעט און טוט נישט קיין עבירות למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך אתה ה' כורת הברית וואס טוט זיך א מענטש מאכט א ברית מילה אויף א גר המל את הגרים אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המילה והמברך אומר אשר קדשנו במצוותיו וצונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ ווען נישט דם ברית שטייט נישט די וועלט שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית און וואס טוט מען ווען וואסערע ברכה מאכט מען ווען מען מאכט א ברית מילה אויף א

איך האב דא א גרויסע פאס, יא געב א קוק למשל, דאס איז א פאס. איך גיי יעצט נעמען א משמרת, א משמרת, א זייער, און איך גיי עס ארויף לייגן אויפן פאס, וואס האב איך געמאכט יעצט דא? וואס האב איך געמאכט יעצט דא? די אלע מענטשן וואס האלטן מיט די שיעור אן די אן די קעמרע, נעם א קאפ, נעם דיין דיין שמאטע פון די גלעזער, כ'האף אז דו ווישסט נישט אפ די גלעזער מיט די ציצית. איך לייג עס ארויף אויף א כלי. וואס האסטו געמאכט יעצט? א אוהל. האסט געמאכט א אוהל, יא? מ'מעג שבת מאכן א אוהל? נאך פאר בונה! נאך פאר. בורר, נאך פאר מען גייט גיסן וויין און מען גייט דורכזייען די וויין אראפצונעמען די זאץ זאל בלייבן דא און די וויין זאל אראפרינען, קודם האסטעך געמאכט דא א בודקעלע, וואס א חילוק דו מאכסט א טענט פאר צען טויזענט מענטשן אדער דו מאכסט א דו מאכסט א קליינע אוהל, איז זאגט די הייליגע גמרא, וואס? ער דארף צו מ'מעג עס מאכן שבת. ר' אליעזר אומר תולין את המשמרת ביום טוב, יום טוב מעגסטו ארויף לייגן א זייער. שבת נישט. לאמיר לערנען די ערשטע רש"י. תולין את המשמרת שמסננין בה שמרי יין. ער זייעט די זאץ פון די וויין און מותח פיה לכל צד. ער ציט אויס. פון אלע זייטן בעיגול ונעשה כאוהל על חלל הכלי ער ווערט א אוהל אויפן אויפן חלל פון די כלי ואף על גב דעביד אוהל שרי ביום טוב מעג מאכן יום טוב א אוהל וועל מיר זעהן די גמרא אבער שבת איז מיתלא לכתחילה לא ואם תלויה היא וועל מיר גיין ווייטער אין משנה אבער ונותנין לתלויה בשבת. אויב ליגט שוין די זייער אויף די כלי מעגסטו זייען שבת, ר' אליעזר האלט ס'איז נישט קיין בורר, בורר איז נאר כדרכו, כדרכו מיינט ווען מ'וויל עס אוועקלייגן, אבער אז א מענטש וויל אביסל טרינקען כבוד שבת, דאס איז נישט קיין בורר. וחכמים אומרים אין, אין תולין את המשמרת ביום טוב, מען טאר נישט ארויף לייגן א פרישע משמרת ביום טוב וכל שכן שבת. און ואין נותנין לתלויה בשבת, מען טאר נישט זייען, אפילו האסט שוין געלייגט די זייער אויפן כלי טארסטו נישט טארסטו נישט זייען. העלאו, איינער האלט מיט? שבת, אבער ש יום טוב מעג מען יא? מען מעג דאך מען מעג דאך מאכן אוכל נפש, אבל נותנין לתלויה ביום טוב, ס'מוז זיין אז מען דא מוזן זאגן אז אז ווען מען זייט אינעם היינטיגן טאג פארן טרינקען איז עפעס מער געשמאקער ווי א טאג פריער ווייל אנישט, אבער די חכמים האלטן אויך אז מען טאר נישט אויסשפרייטן יום טוב א זייער ווייל דאס קענסטו שוין מאכן נעכטן. זעט אויס די גיסן די וויין זעט אויס אז די וויין ליגט מיט די זאץ און איך טייל עס יעצט אפ פארן טרינקען איז בעסער ווייל מען טאר נישט מאכן אוכל נפש זאכן וואס ד'האסט געקענט נעכטן טון איז פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט די משנה השתא מה דאך אז אונז האבן מיר געהאט א משנה אין די פריערדיגע פרקים אז רבי אליעזר האלט אוסופי אוהל ארעי לא מוסיפינן מען טאר נישט מוסיף זיין אפילו א אוהל ארעי יום טוב אויף א אוהל וואס שטייט שוין דארפסטו מיר קומען יעצט זאגן למיעבד לכתחילה שרי? וואס דארפסטו מיר קומען דא זאגן אז רבי אליעזר זאגט? נישט וואס דארפסטו מיר זאגן, וויאזוי קען זיין אז רבי אליעזר וועט האלטן תולין את המשמרת ביום טוב? ווי קען זיין אז מ'מעג מאכן א אוהל? פרעגט די גמרא מאי, ווי האסטו געזען אז רבי אליעזר האלט מ'טאר נישט מוסיף זיין? דתנן פקק החלון, אז דו האסט א פקק צו צושטאפן א פענסטער, איז רבי אליעזר אומר בזמן שקשור ותלוי, ווען ס'איז צוגעבינדן און ס'איז הענגעדיג דעמאלטס פוקקין בו, פארוואס? ווייל ס'זעט נישט אויס ווי דו ביסט, זעט נישט אויס ווי דו מאכסט א אוהל, און וואס דען? ניין, ס'איז א חלק פונעם בנין. ביסט נישט מוסיף עפעס א פרישע, דו ברענגסט נישט דא עפעס א פרישע זאך. ואם לאו, אויב ס'הענגט נישט, ס'איז נישט צוגעבינדן אין פוקקין בו, טאר מען נישט פוקק זיין. וחכמים אומרים בין כך ובין כך, אפילו ס'איז צוגעבינדן אפילו ס'איז נישט צוגעבינדן, קען מען פוקק פוקק זיין, און די גמרא איז מסביר ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הכל מודים סיי רבי אליעזר סיי די חכמים האלטן שאין הכל מודים שאין עושין אפילו אוהל ארעי בתחילה ביום טוב ואין צריך לומר בשבת טאר נישט מאכן אפילו א אוהל ארעי, אלא להוסיף, מ'קריגט זיך ארום צו מ'מעג מוסיף זיין אויף א אוהל וואס איז שוין דא, צו לייגן, רבי אליעזר אומר אין מוסיפין ביום טוב ואין צריך לומר בשבת, חכמים אומרים מוסיפין בשבת ואין צריך לומר ביום טוב זעט זיך בפירוש פון דא אז רבי אליעזר האלט אפילו מוסיף צו זיין אויף א אוהל ארעי אין יום טוב אויף א אוהל וואס שטייט שוין טאר מען נישט. ענפערט די גמרא רבי אליעזר סבר לה כרבי יהודה, רבי אליעזר האלט ווי רבי יהודה וואס ער לאזט טון מכשירי אוכל נפש ביום טוב. זאגט רש"י הלכך הכא שרי, ווייל ס'איז מכשירי, ביסט גערעכט, סתם אזוי טאר מען עס טאקע נישט טון, אבער ס'איז אוכל נפש, ווייל דתניא אונז האבן מיר געלערנט אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, מען מעג נאר די אוכל נפש אבער די מכשירי אוכל נפש טאר מען נישט, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, מען מעג אפילו אנגרייטן די אלע געצייג וואס פעלט אויס פאר אוכל נפש, במילא. האלט ר' לעזער די זעלבע זאך, אז אפילו ער האלט טאקע אז דו גייסט מאכן יעצט א אוהל עראי טאר מען נישט, יום טוב, אבער אז ס'פעלט אויס פאר אוכל נפש מעג איך. פרעגט די גמרא פארשטיי נישט אימר דשמעת ליה לר' לעזער, ווען זאגט ר' יהודה אימר דשמעינן ליה לר' יהודה אז מען מעג מכשירי אוכל נפש מחלל זיין יום טוב במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב, לאמיר זאגן אין יום טוב האט זיך האט זיך אויסגעדרייט א שפיד, מעג איך עס צוריקבייגן כדי צו קענען אויף דעם גיין בראטן. זאגט רש"י כגון שפיד, שנרצם, ביום טוב, מעג מען גיין יום טוב, אבל מכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, דו וואלסט געקענט אראפ לייגן די שמאטע אויפן כלי ערב יום טוב מאכן די אוהל עראי, וואס מאכט דאס, וועט דאך רבי יהודה אויך נישט האלטן, סאו וואס איז פשט פון די משנה אז רבי לעזער זאגט תולין את המשמרת ביום טוב, ער האלט דאך אז מען טאר נישט מוסף זיין אויף אוהל, אפילו אוהל עראי.

ער הענגט אויף א כלי אויף א נאגל. ער מיינט נישט, ער מיינט נישט צו זאגן דעם דמיון. ס'איז נישט קיין אוהל, ער מיינט צו זאגן, וואס האט ער געטון? ער האט געבויט א בנין דא? די רבנן זאגן מ'זאל עס נישט טון, וואס זאגסטו חייב חטאת? דף קל"ח, אלא אמר אביי. דאס אז א מענטש נעמט א משמרת און איז תולה שבת איז נישט קיין חיוב חטאת ס'איז דרבנן מדרבנן היא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול זאגט רש"י אמר אביי מדרבנן קא אסרי ליה חכמים דמתניתין דלא שבקינן ליה למיתלא למיעבד עובדא דחול גייט אביי צוטיילן אז דא אפאר סארטן וועגן. אפאר סארטן הלכות מיט די ענין פון אוהל. מנקיט אביי חומרי מתניתא. אביי האט אויסגעקלויבט מלקט חומרי מתניתא כלליות של ברייתות. ותנא האט אזוי געלערנט, הגוד, והמשמרת, כילה, וכיסא גלין, לא יעשה טאר מען נישט שבת אויפמאכן. רש"י שמועסט אויס, הגוד איז א הויט פון א בהמה. מען גיסט אויף דעם וויין אדער מילך. נאכדעם איז דא א כילה, נאכדעם איז דא א כסא גלין לא יעשה זאגט רש"י דאוהל עראי נינהו, וכסא גלין נמי גזירה שמא יתקע בחוזק.

איז ער גארנישט דא, ער גארנישט דא מוסר, ברוך השם האמיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, איך זעה נישט פון די היינטיגע שיעור פונקטליך וויאזוי מען קען ארויסלערנען עפעס חיזוק פאר מלמדים, איך הער נישט? נו? אבער פון די פסוק פון די היינטיגע שיעור די גמרא זאגט אז ווען נישט ברית מילה שטייט נישט די וועלט ווייל שטייט אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי די גמרא אויף א צווייטע פלאץ זאגט אז דאס גייט ארויף אויף לימוד התורה, לימוד התורה אם לא בריתי יומם ולילה אז מען לערנט נישט תורה יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, דער אייבערשטער האט זיך אויסגענומען מיט די וועלט א תנאי, די גאנצע וועלט וואס שטייט קען נאר שטיין אויף לימוד התורה, אז מען לערנט תורה שטייט די וועלט, אז מען לערנט נישט קיין תורה קען די וועלט נישט האבן קיין קיום, נו ווער לערנט תורה? ווער לערנט אויס מ'זאל לערנען תורה? א מלמד. וויל איך געבן חיזוק פאר די מלמדים בפרט אז איך האב באקומען חיזוק נעכטן, איינער האט מיך גערופן פון א ווייטע מדינה, זאגט ער מיר אז דארט דא אלע מלמדים דארט הערן אויס, יאסי אלע מלמדים דארט הערן אויס די שיעור פונעם דף גמרא יעדן טאג וואס זיי ווילן הערן אביסל חיזוק פאר מלמדים, וויל איך ענק מחזק זיין מלמדים איר זאלטס וויסן, ס'איז זייער שווער טאקע ארבעט פון א מלמד. וואס קען א מלמד טון? ס'איז א ביטער שווער. קוים וואס מ'קען זיך א עצה געבן מיט זיך אליינס. מ'נעמט איין קינד, און נאך א קינד, נאך א קינד, א גאנצע כיתה מיט קינדער. און אין איין מינוט קען א מלמד זיך פארלירן. א אינגערמאן פארציילט מיר נעכטן, יידל פארציילט מיר, זאלסט אליינס אויסגעפינען ווער ס'איז יידל און ווער ס'וואוינט אין א ווייטע מדינה, איך וויל דיך נישט זאגן די גאנצע נאמען, איך וויל דיך נישט זאלסט ארויסכאפן. פארציילט ער מיר זיין זון, א צען יעריג קינד. וועלכע קינדער מיט דיר האסט אין חדר? יא? קומט אהיים וויינען אז די רבי האט אים געהייסן זאגן א שטיקל גמרא און ער האט נישט געקענט די גמרא און די רבי נעמט ארויס א באטל פילן פון לעדל און הייבט אן שרייען קולות דו ביסט א קראנק קינד! דו דארפסט נעמען פילן! קינד האט זיך קינד האט זיך די קינד האט זיך צעוויינט אין מיטן כיתה קומט אהיים וויינען איז לאמיך דיך פרעגן מלמד טייערע מלמד לאמיר זאגן דער קינד דארף נעמען פילן איז וואס די בושה און וואס שרייסטו דערפון פארוואס ווערט ער א קראנק קינד האט דער אייבערשטער אים באשאפן אז ער דארף עפעס נעמען פאר די מח, נו וואס ווילסטו פון אים? ביסט דאך א שטיקל דאקטער, ניין? ביסט דאך א דאקטער? יא? און א מענטש צוברעכט זיך די פיס, איז א בושה? מען דארף עס פאררעכטן? און אז א מענטש די מח איז אים צובראכן, זאל ער בלייבן א גאנץ לעבן צובראכן, נישט נעמען קיין פילן און שרייען איך בין א נארמאלער מענטש? און נעם אביסל קעמיקלס פאר די מח, וועט זיך אלץ מסדר זיין. און אז א קינד פארשטייט נישט די שטיקל גמרא, וואס שרייסטו, נעם פילן. ס'איז געווען אויף ספיקער, אפאר בחורים האבן מיטגעהאלטן די גאנצע קאל. האט ער געשריגן, קינד קומט אהיים וויינען, מלמד האט געשריגן, ביסט א קראנקע קינד, דארפסט נעמען פילן, אפשר דעמאלטס וועסטו פארשטיין די גמרא. אזוי רעדט מען צו א קינד? זאגט מען ווען דער ראש ישיבה וואלט דארט געווען כאפט ער אן דעם מלמד ביי די קראגן טראגט אים ארויס פון כיתה כ'וואלט עס טאקע אזוי געטון כאפ אים ביים קראג איך שלעפ אים ארויס וועם ביסטו מלמד? צו צוברעכן קינדער צו פארשעמען קינדער? וועם ביסטו מלמד צו צוברעכן קינדער צו פארשעמען קינדער? דאס מיינט נישט צו זאגן יעצט גייסטו אריינגיין אין קלאס און די קינדער וועלן שמועסן צווישן זיך און זיך שלאגן זאלסט שוין גארנישט זאגן, זאג, מ'קען נישט רעדן אין כיתה, זאלסט אים נישט פארשעמען, מ'זאגט עס שיינערהייט פאר א קינד. אבער ווער האט דיך געבעטן צו קומען דא, וואס קומסטו דא, גיי דיך אהיים, קיינער דארף דיך נישט, וואס די שרייסט, וואס גייט דיר ארויס, גיי, ווער האט דיך געבעטן, ווער האט דיך געבעטן צו קומען דא, גיי דיך אהיים, קען דיך נישט שטיין אויף דיר אויך. און לאמיר זאגן ער דארף נעמען פילן, נעם אים אין א זייט, געב אים שטילערהייט, וואס שרייסטו, ביסט א קראנק קינד, דארפסט נעמען פילן, און אויב מ'דארף נעמען פילן איז מען קראנק, איך ווייס גרויסע רעבעס וואס נעמען מעדיקעישן, נעמען מעדיצינען, דא געלונגענע מענטשן וואס נעמען פילן. געב איך ענק חיזוק, זאלסט וויסן פון איין זייט, ס'איז זייער שווער צו זיין א מלמד, אבער פון די אנדערע זייט קענסט דיך גרינגער מאכן, קענסט דיך גרינגער מאכן, האסט א ספיקער, וויפיל מאל בעט איך מיך און איך בעט איך מיך און איך בעט איך מיך, קויף זיך א ספיקער, האב אזא רעקארדער, א קליינע רעקארדער, זיץ ביי זיך אינדערהיים ווען דו ביסט רואיג, זינג אריין די דאווענען. צינד אן דעם ספיקער, א כיתה פון פון פון קליינע קינדער, כיתה ג', איז יעדע מאל א קינד טאנצט ארויף אויפן טיש, דארף מען נישט אפשטעלן יעצט די דאווענען פאר דעם, אז די דאווענען פארט אויף א הויכע ספיקער, מען הערט דיין זיסע קול, מודה אני לפניך, אדער מיט א ניגון, ברוך אתה ה', איך קען נישט די ניגונים וואס דו זינגסט, נו, זינג א שיינע ניגון, און יעדע יעדע שטיק צייט רעקארד ארויף א שטיקל

מלמד קוק, אלץ אין די הענט, ער האט שוין געטראפן דא, איינער האט דא אראפגעלייגט תיקון? ער האט שוין גענומען דעם גאנצן תיקון, מאך א תיקון, לחיים אויף דעם. די גרעסטע עליית נשמה, ניין? כ'האב דעם גאנצן, א גאנצע, א גאנצע בעג ראגעלעך האט ער גע'גנב'עט. נישט גע'גנב'עט, כ'האב אים געגעבן רשות, כ'האב געזאגט, וואס דו זעהסט דא, כאפ פאר די קינדער. בכלל איך זאג אלץ פאר ארי, די די די ער דארף א בעזעם פאר די חדר, ער דארף א שאוועל, זאג איך אים וואס דו זעסט דא אין שול, איך געב דיר רשות צו נעמען פאר די קינדער, ווייל דא וועט שוין זיין א בעזעם, אין חדר קיינער וועט נישט וויסן ער דארף א בעזעם, אין די אפיס וועט זאגן מען דארף מאכן א גאנצע מיטינג יעצט, מען דארף קויפן א בעזעם, נעקסטע וואך זונטאג גייט זיין א הנהלה מיטינג, מען גייט זען צו ארי לונגער קען קויפן א בעזעם צו נישט, און. ברויט, נישטא קיין ברויט, וועט ער ברענגען ברויט, זעסט דא ברויט, די בחורים האבן ברויט, נעם אוועק די ברויט פאר די חדר. די ערשטע זאך איז תלמוד תורה. ווילסט העלפן צו מאכן א הצלחה לויף אהין. עס דארף זיין, עס דארף זיין פאר די קינדער קומען אן. קאל די באס דרייווער זאל ארומפארן נאכאמאל ווייל אז דו קומסט אן נאכדעם, די קינדער זענען באלעבאס. אז דו זיצסט דארט פאראויס, מארגן א גוט מארגן, דו ווארטסט אויף די קינדער מיט א שמייכל. די זעלבע זאך מיט נאכמיטאג מלמד. נאכמיטאג מלמד איז נאך וויכטיגער ווי די פארמיטאג מלמד.